פראבלעמען באט די גוף פון די זאך אז דא מחלוקת אז מ'קען זיך נישט קיין עצה געבן די אין אנדערע ווערטער אויב מ'לעכצט עס ווי א מענטש אליינס און די זעלבע זאך שטעלט זיך ארויס מיט די צוויי מענטשן וואס האבן יעדע איינער זיין מידה אבער א מענטש אליינס ווען ער קען נישט אויספיגערן ווי אזוי צו געבן א פלאץ פאר די פאר אלע מיני נטיות און אלע מיני מידות וואס ער האט. און דאס ווערט א מחלוקת אין שלום בעצמי און די זעלבע זאך ווערט מחלוקת צווישן צוויי מענטשן וואס יעדער איינער איז מייצג א געוויסע א געוויסע מהלך א געוויסע וועג וויאזוי וויאזוי מען פארשטייט די וועלט וויאזוי מען לעבט וויאזוי מען עובד את השם און די מחלוקת און אזוי ווי דער אריז"ל האט געזאגט אז די שבירת הכלים בעיקר איז געווען אנא אמלוך וואס איז ממש וואס יוסף האט געזאגט המלוך תמלוך עלינו דאס הייסט דאס אז און ס'דארף טאקע זיין א מלך און ס'דארף זיין עפעס א וועג וויאזוי אלעס קען ארבעטן אויף איינמאל, זיין אן אחדות אחת, אבער די מחלוקת, די אין שלום וואס מענטש, א מענטש איז צומישט און ער האט פארשידענע מידות וואס זיי שלאגן זיך, אין אנדערע ווערטער די עיקר שורש פון די פראבלעם פון די יצר הרע איז נישט אז די יצר הרע, די פראבלעם פון אים איז אז.

מיני אנדערע וועגן ווי דו זעסט איז אלעס אלעס איז א משל פאר די זעלבע זאכן די אלע זיבן און זיבן און דאס וואס שטייט צוויי מאל דאס הייסט פארקערט איז עס ווייל נישט ווייל ס'איז צוויי זאכן נאר ועל השנות החלום פעמים כי ממהר נכון הדבר מעם האלקים וממהר האלקים לעשותו ווייל מובן אז מ'זאגט א זאך איז דאבל ווען א זאך איז ס'דא אנדערע וועגן פון זען די זעלבע זאך פארקערט ס'איז נאר מחזק ס'איז נישט ס'איז נישט אז ס'דא צוויי אנדערע זאכן ס'איז א חיזוק פון די זעלבע

עס הייבט פאקט אן אלע ענקערע שווייגערייען, עס וועט לערך מאכן שווייגן ענק אלע סתם טיפשים וואס זיי שווייגן סתם ווייל זיי האבן נישט וואס צו זאגן. און וואס איך מיין צו זאגן מיט דאס אז אז די די נקודה פון יוסף הצדיק וואס ער חלומ'ט עס האט אזא ווי א מין פנימיות'דיגע וויזשען וועגן איך האב געלעזט לעצטע וואך אביסל א ענליכע זאך און עס הייסט יסוד צדיק בשבעה נעלם איז א באהאלטענע כח און. מען קען עס נישט זען, אסאך מאל ער מאכט ער טוט זיך נארישקייטן, ווייל ער האט א אנדערע, ער האט אנדערע דאגות ווי די אנדערע עובדים, די אנדערע צדיקים, און ער דרייט זיך מיט זיינע והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, וואטעווער הי איז דואינג, און מיר קענען אים נישט פארשטיין, און עס איז דא אסאך לשון הרע וואס מען רעדט אויף דעם. אבער, אבער עס איז דא, ער האט אלעמאל א געוויסע חלום, און און מען גייט צוריק און מען וויל עס טייטשן אין א תחינה בנעי', וואס הייסט, דא איז א מין.

די עיקר תיקון, די עיקר שלימות'דיגע תענוג פון א מענטש איז ווען אלעס קלאפט דאס הייסט, זיין מח טוט נישט קיין סתירה מיט זיין הארץ, און אסאך מאל רעדט מען אז אה מ'דארף מאכן וידעת היום והשבות אל לבבך אז די הארץ זאל שטימען מיט די מח, און אז א מענטש זאל נישט זיין חכמתו מרובה ממעשיו, זיינע מעשים זאלן שטימען, און מען מיינט אז דאס איז עפעס אזא מין שווערע עבודה, דאס הייסט עס איז א מין חיוב, און יעצט אז דו פארשטייסט דאס, איז בחיים דארפסטו דאך טון אזוי און אזוי, עס איז ממש אזוי ווי א חיוב, אבער עס איז סאך, עס איז נישט דאס, עס איז פשוט א תענוג, ס'הייסט. ווען א מענטש פארשטייט עפעס און ער מוז לעבן אנדערש דאס איז אין א זייער א שווערע מצב, דאס הייסט בית האסורים, דאס הייסט יוסף יצא מבית האסורים, ווען א מענטש איז א אונס, א מענטש די גרעסטע צער פון א מענטש, די גרעסטע באמת איז מורא'דיגע יסורי הנפש ווען א מענטש פארשטייט א געוויסע זאך און ער איז נישט מצליח עס מקיים זיין צו וועגן ער האט מניעות חיצוניות אזוי ווי יוסף איז אין די בית האסורים ממש אדער וואס איז. האט מען אין פנימיות איז די זעלבע זאך, ס'הייסט אז ווען מ'זאגט אז די טייטש פון די ברידער איז די זעלבע זאך, איך האב צוועלף אברים, איך האב וואס ספר יצירה איז די צוועלף חושים, און זיי אלע שלאגן זיך, זיי לאזן נישט פאר די צדיק, פאר די יסוד, פאר די ס'הייסט פאר די נקודה וואס איז מקשר, וואס ער לייגט אלעס אריין, און יסוד איז די איז ממש אזוי ווי א מענטש, אלעס אלעס א מענטש טוט איז כדי אנצוגעבן די יחוד און די זיווג. און די יסוד איז ממש איז כאילו די זאך אליין, דארט דארט נעמט זיך צאם די אלע כוחות און דארט דארט מאכט מען פון דעם א תענוג פון א יחוד, און דאס איז די ענין פון יוסף, און יוסף זאגט אז איך קען מולך זיין אויף ענק אלע, מלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו, דאס איז אמת, ס'הייסט נישט, ס'מיינט נישט אז עס איז חשוב, עס קען זיין אז עס איז ווייניגער חשוב, ווען מ'קוקט עס בחיצוניות ווערט א מחלוקת. אבער עס איז ווייל מיין תכונה, מיין מידה איז איז דאס אז איך דארף, איך בין די די איידיע גופא, די איידיע פון יחוד, די איידיע אז מען דארף, א מענטש קען און דארף און וועט אויספירן אז אלע זיינע כוחות און אלע זיינע איברים און אלע זיינע אנדערע מידות וואס זענען זיך סותר זה את זה, זיי גייען אלע מאכן איין איין יחוד, איין שלום, און יוסף איז יסוד, שלום, יסוד רופט זיך שלום, אזוי ווי שלום בית, די גמרא רופט אבר היסוד, עס איז שלום, עס איז משים שלום בין איש לאשתו.

אבער מען דארף וויסן וויאזוי צו טון די שפיל, אויב איינער וויל לערנען די לערנען פון יוסף הצדיק וויאזוי צו ווערן א צדיק, וויאזוי צו ווערן די מלך און די מושל אויף די אלע אנדערע צוועלף מידות, אויף אלע וויאזוי צו קענען מקשר זיין אלעס אין איין אין איין יחוד, מען טאר נישט, מען גייט נישט, ס'גייט נישט מיט כח, ס'גייט מיט חכמה, ס'גייט נישט מיט, ס'גייט נישט מיט יעדער וואלט געקומען וואלט געברענגט א גרויסע ארמעי, זהו! כובש געווען יעדע איינעם, און דאס האבן זיי טאקע געמיינט, המלוך תמלוך עלינו, ווער מיינסטו דו ביסט? און יוסף האט זיי געזאגט, ואביו שמר את הדבר, ס'איז טאקע נישט אזוי, ס'גייט גיין דורך די גאנצע מצרים און די גאנצע תפיסה און אלע חלומות פון פרעה און פון שר המשקים און פון שר האופים, און אין די ענד ווען ער גייט זיך דערמאנען, אה, מ'דארף דא אויספירן די חלום, וואס גייט ער טון? ער גייט מאכן נאך א דריידל, נאך איין דריידל, און די דריידל איז אזוי ווי.

אבער יעצט ווען מיר פארשטייען אז די פראבלעם פון יצר הרע איז נישט אז ער איז א שלעכטער, רוף אים נישט קיין שלעכטער, די פראבלעם זיינע איז נאר אז ער איז נישט נכנע צו יצר, די פראבלעם זיינע איז נאר אז ער איז נישט בשלום, דאס הייסט לא יכלו דברו לשלום, אז ער ווייסט נישט די סוד פון שלום, לא יכלו דברו לשלום איז א גרויסע זאך, זיי האבן געזאגט אז מען קען נישט זיין אחד בפה ואחד בלב, ווייל זיי האבן געהאט אזא אופן וואס דארפסט האבן א יחוד אז מען זאל זיין אחד בפה ואחד בלב, אבער דאס איז נישט קיין וועג, מען דארף קענען מאכן די גאנצע דריידל און נאכדעם וועט זיין שלום, וועט זיין אחד, וועט זיין די פה ולב שווים, אבער אזוי ווי ער האט געזאגט.

דאס איז אויסגעפירט איין צד פון די מחלוקת, און ווען די יצר טוב אדער די כח פון יוסף וועט אויספירן א מענטש'ס נפש און עס גייט איבערנעמען אלעס, דאס איז נישט קיין של, דאס איז נישט קיין שלום, דאס העלפט פאר די ערשטע שלב, פאר די די פשוט'ערע פשט פון די יצר הרע וואס על פי פשט אז די פראבלעם פון דעם איז אז עס איז מושך צו שלעכטע זאכן, אבער ווען מ'פארשטייט אז די פראבלעם פון דעם איז אז עס מאכט א פירוד, אז עס מאכט אז די מענטש. קען נישט גייט נישט אויף א גלייכע וועג יעדן טאג האט ער משיכות צו אנדערע משיכות און אנדערע אנדערע זאכן וואס זענען מושך צו דא און מושך צו דארט איז די תירוץ קען מען מ'קען נישט זאגן אקעי אני יוסף יעצט יהודה און ראובן ביקט זיך פאר מיר זעהט זיך איך האב געווען גערעכט איך האב אויסגעפירט וואס מ'דארף טון איז מאכן א גאנצע דריידל ביז מ'אליינס מודה זיין אביסל זיין און די פסוק איז מדגיש און זיי האבן געזאגט אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו יוסף לא ידעו כי יוסף שומע זיי האבן נישט געוואוסט אז יוסף הערט אבער יוסף האט געהערט און דאס האט יוסף געוואלט אז זיי זאלן אזוי ווי אליינס אז אזוי ווי דארף אנקומען בדרך של שלום אז זיי דארפן אליינס אין די ענד זאגן אז אז אז מען קען נישט געווען ריכטיג אז זיי האבן נישט געהערט צרת נפשו פון יוסף און

יעצט דארף מען נאך דארף מען נאך בנימין מען דארף נאך ווייל ווייל די בנימין מען קען נישט מען זאל קענען מאכן אן בנימין וואלט געזאגט האט צו א פשעטל אויף די חלום אז ס'מיינט נישט בנימין וואלט זיך אויסגעפירט וואס נישט נאר וואס נישט אזוי ווי ער האט פארשטאנען אז ס'דארף זיין בשלימות און ס'דארף זיין אז ס'זאל זיין אמת'דיג שלימות ס'דארף זיין אמת'דיג אמת'דיג קענען מ'דארף קענען נוצן די חוש די כשרון פון יוסף די סארט דרייקאפעניש, און צו קענען מאכן אמת'דיג אז ס'זאל אויסקומען פון דעם אין די ענדע א שלום וואס יעדער איינער איז אליינס ברצון עצמו, וואס יעדער איינער איז מסכים אליינס צו דעם, און די יצר הרע איז אויכעט מסכים. און נאר דורך דעם האט ער געקענט, האט ער דורך דעם וואס ער האט געמאכט פאר זיי כאילו נאך א העלמה, נאך א געים, און נאך די גאנצע געים האט ער אויסגעפירט,

אז מען דארף אז די די קמה אלומתי וגם נצבה מיין שווייגן זאל זיך אויפשטעלן און והנה תסובינה אלומותיכם ענקער אלע שווייגן פון די יוונים זאלן זיך משתחווה זיין צו מיין אלומה וואס ליוועט די מנורה וואס איז אויכעט די זיבן אדער אכט קנים וואס זיי ווערן איינס און אכשר שוין א גוטן שבת.